בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף כ"ו, מיר בלייבן דף כ"ו עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, נכסים שיש להם אחריות, ווי רש"י זאגט נכסים שיש להם אחריות מיינט קרקעות, ווייל די סיבה ס'ווערט גערופן נכסים שיש להם אחריות איז ווייל א מענטש וואס בארגט געלט פון איינעם געט דיך זיין קרקע באחריות, אז אויב ער וועט נישט האבן צו צאלן העט מען קענען נעמען זיין קרקע, און דאס איז נאר דא ביי קרקעות ווייל מיטלטלין קען דיך א מענטש נישט צוזאגן אז ס'וועט בכלל זיין דא, א מענטש קען עס מבריח זיין ער קען עס אוועקגעבן, איז ממילא קרקעות ווערט גערופן נכסים שיש להם אחריות, זאגט די משנה, וויאזוי איז מען קונה קרקעות, איז נקנין בכסף ובשטר ובחזקה, מען קען עס קונה זיין סיי מיט כסף, דהיינו מען צאלט געלט אויף דעם ברגע וואס מען געט די געלט ווערט די קרקע נקנה, די זעלבע זאך בשטר, דער מקנה שרייבט א שטר פארן קונה אז כ'האב דיר פארקויפט מיין פעלד, און די זעלבע זאך בחזקה, ווי רש"י זאגט, חזקה מיינט אז דער לוקח מאכט א מעשה וואס ער ווייזט מיט דעם אז ער איז בעל בית אויפן קרקע, ווי למשל ער אקערט א שטיקל פונעם קרקע, אדער ער עפנט א טיר, אדער פארשפארט א טיר, אדער ער איז פורץ א גדר, אזעלכע סארט זאכן, דאס ווערט גערופן חזקה, איז עכ"פ, מיט כסף, מיט שטר און מיט חזקה, קען מען קונה זיין א קרקע. ווייטער זאגט די משנה, שאין להם אחריות, וואס דאס הייסט מיטלטלין, ווי אזוי איז מען קונה מיטלטלין? זאגט די משנה, אין נקנין אלא במשיכה, נאר מיט משיכה. יעצט פארשטייט זיך משיכה מיינט נישט נאר מיט משיכה, ס'דא אנדערע וועגן ווי מ'קען קונה זיין מיטלטלין ווי מ'האט נעכטן געזען, במסירה קען מען קונה זיין מיטלטלין בהגבהה, בחליפין, אבער די סיבה וואס די משנה זאגט אין נקנין אלא במשיכה איז להוציא פון כסף שטר חזקה, דהיינו כסף שטר חזקה העלפט נאר ביי קרקעות, ביי מיטלטלין העלפט נישט כסף שטר חזקה, מ'מוז מאכן משיכה אדער איינע פון די אנדערע קנינים, זאגט די משנה יעצט ווייטער, נכסים שאין להם אחריות, נקנין עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף ובשטר ובחזקה, דהיינו אזוי ווי מען האט דאך יעצט געזען מיטאלטלען קען מען נישט קונה זיין מיט כסף שטר חזקה, קרקעות יא, אבער זאגט אונז די משנה אז ס'איז דא אזא זאך ס'ווערט גערופן קנין אגב, דהיינו אז איינער פארקויפט פאר א צווייטן א שטיקל קרקע בכסף בשטר ובחזקה, איז היות ער האט יענעם פארקויפט א שטיקל קרקע קען ער אגב דעם אויך פארקויפן מיטאלטלען, און די מיטאלטלען ווערט נקנה אגב דעם קרקע, מען דארף נישט מאכן א באזונדערע קנין אויף די מיטאלטלען. זאגט די משנה ווייטער, וזוקקין את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהן, דהיינו די דין איז אז א מענטש לאמיר זאגן איז תובע זיין חבר מיטאלטלען, ער זאגט ער איז אים שולדיג הונדערט דאלער, און דער חבר זאגט ניין איך בין דיר נאר שולדיג פופציג, איז די דין איז א מודה במקצת דארף שווערן, יעצט דער דין איז נאר ביי מיטאלטלען, ביי קרקעות, איז נישט דא א חיוב שבועה איינער וואס איז א מודה במקצת ביי קרקעות דארף נישט שווערן, אבער זאגט די משנה, וואס איז טאמער איינער איז תובע זיין חבר סיי קרקעות און סיי מטלטלין, און יענער דארף שווערן אלס די מטלטלין, איז זאגט מען שוין אז היות וואס יענער דארף שווערן אויף די מטלטלין איז אגב דעם שווערט ער שוין אויך אויף די קרקעות, זאגט די הייליגע גמרא, מען האט געזען די משנה אז נכסים שיש להם אחריות קרקעות איז מען קונה בכסף, פרעגט די גמרא בכסף מנלן, ווי איז א מקור אז מען קען קונה זיין קרקעות מיט געלט? ענטפערט די גמרא אמר חזקיה, אמר קרא שטייט אין פסוק שדות בכסף יקנו, זעט מען אז מען קען קויפן שדות מיט כסף מיט געלט, איי פרעגט די גמרא ואימא עד דאיכא שטר, אפשר דארף מען אויך האבן א שטר, פארוואס ווייל דכתיב שטייט דארט ווייטער אין פסוק

דהיינו די כסף מאכט די קנין, און די שטר וואס שטייט דארט וכתוב בספר וחתום, דאס איז סתם געווען א שטר א ראיה, דהיינו אפילו טאקע א מענטש קויפט א קרקע מיט כסף, ער וויל דאך נאך אלץ האבן א שטר אלץ ראיה, איז מען רעדט דארט פון א שטר ראיה, און ווייטער אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה אוודאי קען מען קונה זיין א קרקע מיט א שטר, נאר דארט אין די נביא וואס די נביא זאגט אין ירמיה שדות בכסף יקנו דארט איז געווען א מעשה אז מען האט קונה געווען מיט כסף, און די שטר איז געווען א שטר ראיה, זאגט אונז די גמרא, אמר רב, זאגט רב א חידוש, לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר, דאס אז מען קען קונה זיין קרקעות מיט כסף, זאגט רב דאס איז נאר אין א פלאץ וואס די מנהג איז נישט צו שרייבן שטרות, אבל אבער זאגט רב, במקום שכותבין את השטר, דארט ווי מען שרייבט יא שטרות, לא קנה, איז נישט דא א דין קנין מיט כסף, פארוואס? ווייל ווי רש"י איז מסביר, אז היות וואס די מנהג איז צו שרייבן שטרות, איז דער לוקח ווארט אויף זיין שטר, ער איז נישט גרייט אז די קנין זאל חל זיין איידער ער באקומט נישט זיין שטר, ווייל ער האט דאך מורא, ער האט מורא אפשר וועט ער נישט באקומען זיין שטר, און אז ער וועט נישט באקומען זיין שטר קען דער מוכר שפעטער מערער זיין אויף די גאנצע מכירה, איז היות אז די לוקח ווארט אויף זיין שטר, איז די קנין נישט חל ווילאנג ער קריגט נישט זיין שטר ווייל די לוקח איז נישט גומר דעת אז די קנין זאל חל זיין ווילאנג ער קריגט נישט זיין שטר, יעצט כלפי וואס איז א נפקא מינה? די נפקא מינה וועט זיין טאמער די לוקח אדער די מוכר ווילן צוריקציען איידער מען האט געשריבן די שטר, איז אין אזא סארט פלאץ וואס די מנהג איז צו שרייבן שטרות קען מען אוודאי צוריקציען ווייל די כסף האט נאכנישט געפועלט די קנין, אבער זאגט רב ואי פריש פריש, דהיינו טאמער די לוקח זאגט קלאר פארן מוכר איך ווארט נישט אויפן שטר איך וויל די כסף זאל שוין מחיל זיין דעם קנין, איז דארט היות וואס ער האט קלאר געזאגט האט ער געזאגט אז דעמאלטס אוודאי ווארט מען נישט אויפן שטר דעמאלטס איז די כסף פועל די קנין און דעמאלטס קען קיינער נישט צוריקציען אפילו פאר מ'האט געשריבן די שטר. זאגט די גמרא א דוגמא ווי מ'זעט אזא זאך כי הא דרב אידי בר אבין אזוי ווי רב אידי בר אבין כי זבין ארעא

זאל דאס פועלן די קנין, פשט, עטץ, די מוכרים, עטץ קענטס נישט צוריק ציען נאך די כסף פאר די שטר, ווייל טאמער איך וויל, וויל איך די כסף זאל פועלן די קנין, נאכדעם וואס איז דא א קנין קען מען שוין נישט צוריק ציען. ווייטער דאס וואס ער האט צוגעלייגט ואי בעינא בשטרא איקני, האט ער געמיינט צו זאגן אז דאי בעינא למיהדר, הדרנא בי, טאמער איך עב וועלן צוריק ציען, עב איך יא קענען צוריק ציען, ווייל דעמאלטס עב איך טענה'ן אז איך האב נישט געוואלט אז די כסף זאל מאכן די קנין, נאר כ'האב געוואלט די שטר זאל פועל'ן די קנין, און היות וואס עטץ האטס נאכנישט געשריבן דעם שטר, קען איך צוריקציען ווילאנג איך האב נישט די שטר. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, נאך א וועג וואס מ'קען קונה זיין קרקעות איז ובשטר, פרעגט די גמרא מנלן, ווי דא א מקור אויף דעם? זאגט די גמרא אילימא משום דכתיב וכתוב בספר וחתום והעד עדים, די פסוק וואס מ'האט פריערט געזען, קען נישט זיין, ווייל והאמרת מ'האט דאך דארט געשמועסט אז שטר ראיה בעלמא הוא, אז דארט אין פסוק אין ירמיה רעדט זיך סתם פון א שטר ראיה, נישט פון א שטר מכר פון א שטר קנין, איז ווייטער ווי דא א פלאץ א פסוק וואס מען זעט דערמאנט די ענין פון א שטר וואס איז קונה קרקעות, אלא מהכא נאר וואס דען ברענגט די גמרא אן אנדערע פסוק, די נביא זאגט אין ירמיה, ס'האט קיין שייכות צו די פריערדיגע פסוק ס'איז א צווייטע פלאץ אינגאנצן, שטייט דארט ואקח את ספר המקנה אז ירמיה האט געקויפט א שטיקל קרקע און ער זאגט ואקח את ספר המקנה כ'האב גענומען דעם ספר דעם שטר המקנה דאס האט גע'פועל'ט די קנין, זעט מען אז א שטר קען פועל'ן א קנין, זאגט יעצט די גמרא, אמר שמואל לייגט שמואל צו א חידוש, לא שנו אלא בשטר מתנה, די דין אז א שטר אליין איז קונה, דאס איז נאר ביי א שטר מתנה, איינער געבט א מתנה פאר א צווייטן, איז ברגע וואס ער וועט אים געבן די שטר, איז די קנין חל, אבל במכר זאגט שמואל ווען עס קומט צו א מכירה, לא קנה עד שיתן לו דמים, דא וועט די קנין נישט חל זיין ווילאנג מען באצאלט נישט געלט, פארוואס? איז ווייטער ווי רש"י איז מסביר ווייל דא, זאגט מען אז די מוכר איז נישט גומר דעת אז די קנין זאל חל זיין ווי לאנג ער ווערט נישט געצאלט ווייל די מוכר האט מורא אפשר וועט מען נישט באצאלן איז קומט אויס למעשה נאכדעם וואס זעהן מיר דא די מימרא פון רב און אויך די מימרא פון שמואל קומט אויס אז אין א פלאץ וואס די מנהג דארט איז צו שרייבן שטרות איז א קנין נישט חל נאר טאמער ס'דא ביידע סיי כסף און סיי שטר כסף דארף זיין ווייל אז נישט איז די מוכר נישט גומר דעת אז די קנין זאל חל זיין און שטר דארף זיין ווייל אז נישט איז די קונה נישט גומר דעת אז די קנין זאל חל זיין פרעגט אבער די גמרא מתיב רב המנונא פרעגט רב המנונא א קשיא אויף שמואל, וויאזוי זאגסטו אז די קנין ביי מכירה איז נישט חל אן קיין געלט, מען דארף אויך האבן געלט? פרעגט ער א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא בשטר כיצד, וויאזוי ארבעט א שטר, זאגט די ברייתא, כתב לו על הנייר או על החרס, טאמער די מוכר שרייבט פארן קונה אויף א פאפיר אדער אויף א שטיקל חרס, אף על פי שאין בהם שווה פרוטה אפילו עס איז נישט ווערט א שווה פרוטה, על כל פנים, ער שרייבט אויפן פאפיר שדי מכורה לך אז מיין פעלד איז פארקויפט פאר דיר, אדער שדי נתונה לך מיין פעלד איז א מתנה פאר דיר, איז די דין איז הרי זו מכורה ונתונה, איז די פעלד פארקויפט און די פעלד איז אוועקגעגעבן, יעצט ווי די גמרא פארשטייט יעצט, רעדט דא די ברייתא פון צוויי ציורים, די ברייתא רעדט סיי פון א מכירה און סיי פון א מתנה, און די ברייתא זאגט אונז אז טאמער מען שרייבט אין א שטר שדי מכורה לך איז די פעלד פארקויפט, און טאמער מען שרייבט אין א שטר שדי נתונה לך איז די פעלד א מתנה. אבער על כל פנים זעהט מען דא אין די ברייתא אז די שטר אליין פועל'ט די קנין אפילו איידער מ'האט באצאלט געלט, איז וויאזוי זאגט שמואל אז מען דארף אויך באצאלן געלט ווייל אז נישט איז די מוכר נישט גומר דעת? ענטפערט די גמרא, הוא מותיב לה והוא מפרק לה, רב המנונא האט געפרעגט די קשיא, ער אליין האט עס אויך פארענטפערט אז די ברייתא רעדט זיך במוכר שדהו מפני רעתה, ס'רעדט זיך א מענטש וואס פארקויפט זיין פעלד ווייל ס'איז א געמיינע פעלד ער וויל פטור ווערן פונעם פעלד, איז דארט אוודאי וויל די מוכר אז די קנין זאל גראד חל זיין אפילו איידער ער ווערט באצאלט, ווייל ער וויל פטור ווערן פונעם פעלד ער וויל נישט די לוקח זאל קענען צוריק ציען, איז ביי אזא סארט מכירה ווארט מען טאקע נישט אויף די געלט נאר ברגע וואס מ'האט געשריבן די שטר איז די מכירה חל, אבער ביי אן אלגעמיינע מכירה ביי סתם א מכירה איז אוודאי אזוי ווי שמואל האט געזאגט, ווילאנג ס'איז נישט דא קיין געלט איז די קנין נישט חל. אזוי ענפערט רב המנונא. רב אשי אמר, רב אשי ענפערט א צווייטע תירוץ. זאגט רב אשי, במתנה ביקש ליתנה לו. דהיינו רב אשי זאגט אז די גאנצע ברייתא רעדט זיך פון א שטר מתנה, ס'רעדט זיך נישט פון קיין שטר מכירה. איי ס'איז געשטאנען די ברייתא א געדאפלטע לשון, שדי מכורה לך שדי נתונה לך, הרי זה מכורה ונתונה איז משמע ס'רעדט זיך דא פון צוויי אנדערע זאכן. זאגט אויף דעם רב אשי ניין, ולמה כתב לו לשון מכר, כדי לייפות את כוחו, פשט רב אשי לערנט פשט אין די ברייתא, אז די ברייתא אוודאי רעדט זיך פון איינער וואס האט געבן א מתנה פארן צווייטן, נאר וואס, ער האט אריינגעשריבן אינעם שטר מתנה, שדי מכורה לך, שדי נתונה לך, ביידע זאכן האט ער געשריבן אינעם שטר מתנה, פארוואס האט ער געשריבן שדי מכורה לך, ס'איז דאך נישט קיין מכירה, ס'איז דאך נאר א מתנה, איז ווי רב אשי איז מסביר די סיבה וואס ער האט געשריבן אזא לשון, איז כדי צו מייפה זיין דעם כח פונעם מקבל מתנה, וואס פשט? פשט איז אז די דין איז דאך, א מענטש פארקויפט זיין פעלד פאר א צווייטן, און לאמיר זאגן צומארגנס קומט א בעל חוב און זאגט ווי האסטו געקענט פארקויפן די פעלד פאר יענעם איז דאך מיר שולדיג געלט, ער כאפט צו די פעלד, איז די דין איז אז די מוכר דארף יעצט מפצה זיין די לוקח ער דארף אים באצאלן ווייל מען האט אים יעצט צוגעכאפט א פעלד, אבער דאס איז נאר ביי א מכירה, ביי א מתנה איז דאס נישט דא, אז איינער געבט א מתנה פאר א צווייטן און די נעקסטע טאג קומט א בעל חוב און כאפט עס צו, איז אוודאי דער נותן המתנה דארף נישט יעצט באצאלן פאר די מקבל המתנה די געלט וויפיל די פעלד איז ווערט געווען ווייל היות האט עס יענער סייווי נישט געצאלט אויף דעם האט ער טאקע דערלייגט. איז על כל פנים זאגט רב אשי, דא רעדט זיך א מענטש האט געוואלט געבן א מתנה פאר א צווייטן אבער ער האט נישט געוואלט אז מען זאל עס קענען צוכאפן, און שפעטער עט ער נישט שולדיג בלייבן האט ער אריינגעשריבן א לשון מכר אינעם שטר, כדי טאקע אז טאמער מען כאפט עס צו, האט ער זיך אליין מחייב געווען צו געבן א נייע קרקע אדער צו באצאלן אויף דעם, איז פארדעם האט ער אויך אנגעכאפט א לשון שדי מכורה לך, אבער אוודאי רעדט זיך נישט דארט פון קיין מכירה ס'רעדט זיך פון א מתנה, וואס ביי מתנה אוודאי נישט דא קיין געלט, אבער ביי א מכירה, דארט אוודאי די דין ווי שמואל האט געזאגט אז ווי לאנג מען האט נישט באצאלט קיין געלט איז די מכירה נישט חל ווייל די מוכר האט נישט גומר דעת געווען אז די מכירה זאל חל זיין זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען די משנה ובחזקה אז מען קען קונה זיין א קרקע מיט חזקה פרעגט די גמרא מנלן ווי איז דא א מקור אויף דעם ענפערט די גמרא אמר חזקיה אמר קרא שטייט א פסוק אין ירמיה ושבו בעריכם אשר תפשתם איז פשט במה תפשתם? וויאזוי כאפט מען א שטיקל קרקע? וויאזוי כאפט מען א עיר? שטייט דארט ושבו בעריכם, מ'רעדט פון א שטאט. וויאזוי איז מען קונה א שטאט? בישיבה! ושבו בעריכם נאכדעם וואס מ'זיצט אין דעם. דהיינו אז מ'זיצט אין דעם, ווייזט מען א בעלות אויף דעם. זעהט מען דא אן ענין פון א קנין חזקה. דבי ר' ישמעאל תנא, אין א צווייטע ברייתא האמיר געלערנט נאך א מקור, שטייט אין פסוק, אין תורה, ווען כלל ישראל האט כובש געווען ארץ ישראל, זאגט די פסוק וירשתם אותה וישבתם בה. זעהט מען במה ירשתם? וויאזוי ירש'ן מען ארץ ישראל? וויאזוי איז מען קונה ארץ ישראל? בישיבה, דורך דעם אז מען זיצט אין דעם, זעהט מען דא אן ענין פון א קנין חזקה. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזעהן אין די משנה, ושאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה, דהיינו מטלטלין קען מען נישט קונה זיין בכסף בשטר או בחזקה, נאר מיט משיכה. פרעגט די גמרא מנלן ווי איז דא א מקור אז מטלטלין איז נקנין במשיכה? ברענגט די גמרא די מקור דכתיב, שטייט אין פסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד. דהיינו די תורה זאגט וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך זעט מען מיד אז ווען איינער געט איבער זיין חפץ צום יד פונעם צווייטן, צום האנט פונעם צווייטן, דער צווייטער טראגט עס אריין צו זיך אין רשות אריין, איז רופט עס אן דער פסוק או קנה, יענער האט עס קונה געווען, זעט מען דא אז מטלטלין איז מען קונה במשיכה. פרעגט די גמרא אבער, ולרבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות, מאי איכא למימר, דהיינו ווי רש"י ברענגט, ס'איז דא א מחלוקת אין בבא מציעא, צווישן רבי יוחנן און ריש לקיש, צי ביי מטלטלין העלפט א קנין כסף צי נישט, ריש לקיש זאגט אז ביי מטלטלין העלפט נישט קיין קנין כסף, נאר ביי מטלטלין העלפט נאר א קנין משיכה, און ער לערנט טאקע ארויס די מקור פון די פסוק וואס מ'האט יעצט געזען פון או קנה מיד עמיתך, רבי יוחנן אבער קריגט זיך אויף דעם, רבי יוחנן האלט אז אוודאי מטלטלין איז מען יא קונה מדין תורה, מיט כסף, נאר וואס משיכה איז א מדרבנן, חזל האבן געטוישט, חזל האבן געזאגט אז מען קען נישט קונה זיין מטלטלין מיט כסף, מען קען נאר קונה זיין מטלטלין מיט משיכה, אבער על כל פנים, לויט ר' יוחנן, איז שווער אונזער משנה, ווייל ביי אונזער משנה שטייט, אז נכסים שאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה, לויט ר' יוחנן איז נישט אזוי, לויט ר' יוחנן מדין תורה, קען מען דאך עס אויכעט קונה זיין מיט כסף, איז ענטפערט די גמרא, תנא, תקנתא דרבנן קתני, דהיינו אין הכי נמי אונזער משנה רעדט נישט מדין תורה, אונזער משנה רעדט מדרבנן, און מדרבנן איז אוודאי רבי יוחנן אויך מודה אז מען קען נישט קונה זיין מטלטלין מיט כסף נאר מיט משיכה, פארוואס טאקע? איז ווי רש"י זאגט ווייל חזל האבן דאס מתקן געווען גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטיך בעליה, דהיינו חזל האבן מורא געהאט איינער העט קויפן פון זיין חבר לאמיר זאגן ווייץ, און ער העט אים באצאלן געלט איז מדין תורה איז די קנין שוין חל, יעצט ער האט נאכנישט גענומען די ווייץ די ווייץ איז געבליבן ביים מוכר, איז ביינאכט לאמיר זאגן העט זיין א פייער אינעם שטוב פונעם מוכר, די מוכר העט ניטאמאל פרובירן צו ראטעווען די ווייץ פונעם קונה ווייל ס'איז דאך נישט זיינס, ס'באלאנגט פארן קונה, דער קונה האט דערלייגט. איז כדי א מענטש זאל דאס נישט קענען טון, האבן חזל געזאגט ס'באלאנגט נישט פארן קונה ווילאנג ער נעמט עס נישט צו זיך, ווילאנג ס'איז נישט דא קיין משיכה. איז אונזער משנה רעדט טאקע מדין דרבנן, מדין דרבנן קען מען נאר קונה זיין מטלטלין מיט משיכה, איז שטימט אונזער משנה אויך מיט ר' יוחנן. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, נכסים שאין להם אחריות, קען מען קונה זיין צוזאמען מיט נכסים שיש להם אחריות מיט א קנין אגב, פרעגט די גמרא מנא הני מילי, ווי זעט מען א מקור אויף דעם, ענטפערט די גמרא אמר חזקיה דאמר קרא, שטייט אין פסוק אין דברי הימים, ויתן להם אביהם מתנות וגומר עם ערי מצורות ביהודה, דהיינו דער פסוק רעדט דארט פון יהושפט מלך יהודה אז ער האט געגעבן פאר זיינע קינדער מתנות, עם ערי מצורות ביהודה צוזאמען מיט שטעט זעט מען אן ענין פון קנין אגב ער האט זיי געגעבן מתנות אגב די שטעט, דהיינו זיי האבן קונה געווען די שטעט מיט כסף שטר אדער חזקה, און מיט דעם האבן זיי שוין אויך קונה געווען מטלטלין אן א באזונדערע קנין. פרעגט איצט די גמרא, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, בעינן צבורים או לא, דהיינו ווען א מענטש מאכט א קנין אגב ער פארקויפט פאר זיין חבר קרקע, און אגב דעם קרקע פארקויפט ער אויך מטלטלין די שאלה איז, די מטלטלין דארף ליגן אינעם קרקע, אדער אפילו די מטלטלין ליגט אויף א צווייטע פלאץ, קען מען אויך קונה זיין מטלטלין אגב דעם קרקע? אזא שאלה פרעגט די גמרא. ענטפערט די גמרא אמר רב יוסף תא שמע, מען קען א ראיה ברענגען פון א משנה אין פאה, די משנה זאגט דארט רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, קרקע כל שהוא, א שטיקל קרקע, אפילו ס'איז קליין א כל שהוא, א קליינטשיגע שטיקל קרקע, איז קודם כל חייבת בפאה, ס'איז שוין מחיוב בפאה, מען דארף איבערלאזן פאה די ווינקל פונעם פעלד פאר עניים, חוץ פון דעם, ובביכורים, ס'איז אויך מחיוב מיט ביכורים, מצות ביכורים איז אויך דא אויף דעם, חוץ פון דעם, ולכתוב עליה פרוזבול, ווי רש"י ברענגט, די גמרא אין גיטין, אז הלל האט מתקן געווען א פרוזבול, דהיינו, ביז הילל'ס צייטן איז ווען ס'איז געקומען שמיטה שטייט דאך אין די תורה אז שמיטה ווערן אלע חובות נשמט, דהיינו א מענטש האט געהאט א חוב ס'קומט שמיטה ווערט אויס חוב, איז אין די צייטן פון הילל, כלל ישראל האט אויפגעהערט פארבארגן געלט איינער פארן צווייטן ווען ס'איז געווארן נאנט צו שמיטה ווייל מ'האט מורא געהאט ס'וועט קומען שמיטה, יענער וועט נישט דארפן צוריקצאלן כ'וועל בלייבן שטעקן. יעצט א עבירה, שטייט קלאר אין די תורה אז מ'זאל יא פארבארגן געלט ביז שמיטה, איז היות וואס דאס איז געווען א פראבלעם האט הילל מתקן געווען אז מ'קען שרייבן א פרוזבול, פרוזבול איז א שטר וואס ווען מ'שרייבט דעם פרוזבול איז כאילו דער מענטש וואס מ'איז אים שולדיג געלט געבט איבער זיינע חובות פאר בית דין, איז ברגע וואס ער געבט עס איבער פאר בית דין איז שמיטה דאס שוין מער נישט משמט, דהיינו אפילו ווען עס גייט אריבער שמיטה קען מען אפילו נאך שמיטה גובה זיין דעם חוב, יעצט די תקנה פון הילל איז נאר געזאגט געווארן טאמער די לווה דער וואס בארגט די געלט האט א שטיקל קרקע טאמער האט נישט קיין שטיקל קרקע איז על פי רוב מענטשן וואס האבן נישט געהאט קיין קרקע האט מען זיי נישט פארבארגט קיין געלט איז די אלע תקנות האט מען נאר מתקן געווען אויף נארמאלע אופנים נישט אויף אופנים וואס זענען נישט שכיח איז היות וואס ס'איז נישט שכיח אז די לווה זאל נישט האבן קיין קרקע דארט האט מען נישט מתקן געווען קיין פרוזבול איז זאגט אונז דא רבי עקיבא אז טאמער די לווה האט א שטיקל קרקע אפילו א קליינטשיגע שטיקל קרקע אפילו די חוב איז אסאך גרעסער פונעם קרקע פונדעסטוועגן קען מען שוין שרייבן א פרוזבול און די זעלבע זאך ולקנות עמה נכסים שאין להם אחריות, א מענטש האט א קליינע שטיקל קרקע און ער פארקויפט עס, קען ער מאכן א קנין אגב און מיטפארקויפן מיט דעם מטלטלין, איז על כל פנים פירט רב יוסף אויס די ראיה ואי אמרת בעינן צבורים כל שהוא למאי חזי, דהיינו טאמער וועסט מיר זאגן אז קנין אגב העלפט נאר טאמער די מטלטלין ליגן אינעם קרקע, איז ביי א קרקע כל שהוא וואס קען שוין ליגן אין א קרקע כל שהוא, גארנישט מיט נישט. און רבי עקיבא זאגט, לקנות עמה נכסים שאין להם אחריות אז מ'קען מאכן מיט דעם א קנין אגב. איז לכאורה האמיר א ראיה פון דעם אז די מטלטלין דארף נישט ליגן אינעם קרקע. זאגט די גמרא ניין, תרגמא רב שמואל בר ביסנא קמיה דרב יוסף, כגון שנעץ בה מחט, דהיינו דא רעדט זיך אז מ'האט אריינגעלייגט א מחט א נאדל אין דעם קרקע כל שהוא, פון דעם רעדט רבי עקיבא, דעמאלטס קען מען פארקויפן די מחט אגב דעם קרקע כל שהוא אבער מהיכי תיתי אז מ'קען אויך פארקויפן א גרעסערע זאך פון דעם אפשר מוז די מטלטלין ליגן אינעם קרקע. פרעגט אבער די גמרא, אמר ליה רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט צו שמואל, קבסתן, קבסתן זאגט רש"י, האסט אונז מצער געווען, דיין תשובה האט אונז מצער געווען, דהיינו, איכפל תנא לאשמועינן מחט, די תנא רבי עקיבא האט געדארפט זאגן זיין חידוש פאר א מחט, ס'איז דען נוגע, א מענטש וויל אמאל פארקויפן א מחט אגב א שטיקל קרקע, ס'דאך נישט די נארמאלע אופן, אמר רב אשי, זאגט רב אשי פארוואס נישט, מאן לימא לן דלא תלה בה מרגניתא דשויא אלפא זוזי, קען זיין מ'האט אנגעהאנגען אינעם מחט א טייערע שטיינדל וואס איז ווערט טויזנט זוז, איז דארט איז עס נוגע, איז ווייטער, קען זיין דארט רעדט זיך אז די מטלטלין ליגט אינעם קרקע, און פון דעם האט רבי עקיבא גערעדט, אבער מהיכי תיתי אז מען קען אויך מאכן א קנין אגב, דארט ווי די מטלטלין ליגט נישט אינעם קרקע, איז ווייטער, האמיר נאכנישט קיין תשובה, תא שמע, פרוביר די גמרא א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אמר ר' אלעזר, ר' אלעזר האט געזאגט, מעשה במדוני אחד, רשי זאגט מדון איז א נאמען פון א שטאט, איז געווען א מענטש פונעם שטאט מדון שהיה בירושלים, וואס ער האט געוואוינט אין ירושלים שהיו לו מטלטלין הרבה, ער האט געהאט אסאך מטלטלין, וביקש ליתנם במתנה, ער האט עס געוואלט אוועקגעבן במתנה פאר אנדערע מענטשן, איז אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו אים, אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע, די איינציגסטע וועג וואס ער קען אוועקגעבן די מטלטלין, איז נאר טאמער ער וועט מאכן א קנין אגב, און עס מקנה זיין צוזאמען מיט א שטיקל קרקע, איז מה עשה, וואס האט די איד געטון, הלך ולקח בית סלע הסמוך לירושלים, ער האט געקויפט טאקע א שטיקל קרקע לעבן ירושלים, יעצט וואס מיינט דאס א בית סלע, און ווי די גמרא פארשטייט יעצט בית סלע מיינט א קליינטשיגע שטיקל קרקע וואס איז נאר גרויס געווען נאר א סלע איז על כל פנים ער האט געקויפט דעם שטיקל קרקע ואמר און ער האט געזאגט צפוני זה לפלוני די צפונדיגע חלק פון דעם קרקע געב איך געב איך אוועק במתנה פאר יענעם ועמו מאה צאן און מאה חביות און צוזאמען מיט דעם בין איך מקנה הונדערט צאן און הונדערט פעסער וויין ומת און דער איד איז נאכדעם געשטארבן איידער דער קונה האט מושך געווען די מטלטלין וקיימו את דבריו און חזל האבן געפסקנט אז די מתנה איז א גוטע מתנה דהיינו עס איז געווען דא א גוטן קנין אגב איז על כל פנים פירט די גמרא אויס די ראיה ואי אמרת בעינן צבורים בה בית סלע למאי חזי דהיינו טאמער די מטלטלים מוז ליגן אינעם קרקע איז דא זעהט מען א איד האט געקויפט א קרקע וואס איז גרויס געווען א בית סלע גרויס געווען אזוי גרויס ווי א סלע פון דעסוועגן זעהט מען אז ער האט געקענט מקנה זיין הונדערט צאן און הונדערט פעסער וויין איז גייט דען אריין הונדערט צאן און הונדערט פעסער וויין אין קרקע וואס איז גרויס ווי א סלע אוודאי נישט זעהט מען לכאורה דא אז די מטלטלים מוזן נישט ליגן אינעם קרקע, ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, מי סברת בית סלע סלע ממש, דו מיינסט מ'רעדט דא פון קרקע וואס איז גרויס א סלע, ניין מאי סלע, וואס מיינט בית סלע, דנפיש טובא אוודאי איז געווען זייער גרויס, ואמאי קרו ליה סלע, דקשה כסלע, די סיבה וואס די ברייתא רופט עס אן בית סלע איז ווייל די ערד פון דעם קרקע איז געווען זייער שוואכע ערד הארט ווי א שטיין הארט ווי א סלע וואס מ'האט נישט געקענט דארט איינפלאנצן גארנישט, געווען זייער ביליג, אזא סארט קרקע האט די איד געקויפט. איז ווייטער אבער א גרויסע שטיקל קרקע דאס געווען איז אוודאי קען זיין די מטלטלין געווען אין דעם איז האמיר נישט קיין ראיה צו די מטלטלין דארף ליגן אינעם קרקע צו נישט איז תא שמע פרובירט די גמרא ברענגען אן אנדערע ראיה דאמר רב יהודה אמר רב ווייל רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב מעשה באדם אחד שחלה בירושלים ס'איז געווען א מעשה א מענטש איז קראנק געווען אין ירושלים כרבי אלעזר אדער ואמרי לה בריא היה כרבנן דהיינו ס'דא א מחלוקת אין בבא בתרא צווישן ר' אלעזר און די חכמים, צו א שכיב מרע וואס באפעלט מען זאל געבן א מתנה, צו חוץ פון דעם וואס ער באפעלט דארף מען א מעשה קנין צו נישט, ר' אלעזר האלט אז מען דארף אוודאי א מעשה קנין, א שכיב מרע איז נישט אנדערש ווי א בריא, חכמים זאגן אז ניין, חכמים האלטן אז מתנות שכיב מרע ככתובין וכמסורין, מען דארף נישט א צווייטן קנין, און ממילא זאגט דא רב יהודה אמר רב די מעשה געווען אדער מיט א שכיב מרע און ס'גייט כשיטת רב אלעזר וואס רב אלעזר האלט ס'נישטא קיין חילוק צווישן א שכיב מרע און א בריא און אז דאס גיין כשיטת חכמים אז א שכיב מרע קען פועל'ן א חלות קנין אפילו אן מאכן א מעשה קנין איז העט מען זאגן די מעשה געווען מיט א בריא וואס א בריא אוודאי דארף טוהן א מעשה קנין על כל פנים איז געווען אזא איד שהיו לו מטלטלין הרבה ער האט געהאט אסאך מטלטלין און ביקש ליתנם במתנה ער האט געוואלט אוועק געבן במתנה אמרו לו האבן די חכמים געזאגט אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע, ער מוז עס מקנה זיין צוזאמען מיט קרקע מיט א קנין אגב, מה עשה וואס האט ער געטון? הלך ולקח בית רובע, ער האט גענומען א קרקע בית רובע סמוך לירושלים, בית רובע מיינט א קרקע וואס איז ראוי איינצופלאנצן אין דעם א פערטל קב חיטין, איז ואמר און ער האט געזאגט טפח על טפח לפלוני, פון דעם שטיקל קרקע בין איך מקנה א טפח אויף א טפח פאר יענעם, ועמו, און צוזאמען מיטן שטיקל קרקע וועל איך אויך מקנה זיין מאה צאן און מאה חביות, הונדערט צאן און הונדערט פעסער וויין, און צום סוף ומת, איז דער איד געשטארבן, וקיימו חכמים את דבריו און חכמים האבן געזאגט די קנין איז אוודאי חל, איז פירט די גמרא אויס די ראיה ואי אמרת בעינן צבורים, טפח על טפח למאי חזי, טאמער זאגסטו אז די מטלטלין דארף ליגן אינעם קרקע, איז דער איד האט דאך מקנה געווען א טפח על טפח, גייט דען אריין הונדערט צאן און הונדערט פעסער וויין אין א טפח אויף א טפח? אוודאי נישט, איז האבן מיר לכאורה א ראיה אז די מטלטלין דארף נישט ליגן אינעם קרקע, זאגט די גמרא ניין, הכא במאי עסקינן, לדמי, דהייני די מעשה רעדט זיך נישט אז די איד האט אוועקגעגעבן באמת הונדערט צאן און הונדערט פעסער וויין, נאר האט געמיינט צו זאגן אז מען זאל געבן געלט פאר יענעם מענטש וואס מיט די געלט העט יענער קענען קויפן הונדערט צאן און הונדערט פעסער וויין, איז געלט קען אוודאי אריינגיין א טפח אויף א טפח, איז ווייטער קען זיין אז ביי די מעשה איז די געלט טאקע געלעגן אינעם פעלד, זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא, ס'איז מסתבר טאקע אז די מעשה איז געווען מיט געלט, נישט ממש מיט צאן און מיט פעסער וויין, ווייל דאי סלקא דעתך מאה צאן ומאה חביות ממש, טאמער ס'רעדט זיך טאקע מיט אמת'ע צאן און מיט פעסער וויין, איז ניקנינהו ניהליה בחליפין, איז אויב אזוי, פארוואס האבן חכמים אים געהייסן זאל מאכן דא א קנין אגב? מ'האט דאך געקענט מאכן סאך א בעסערע עצה, מ'זאגן פארן איד זאל מאכן א קנין חליפין, וואס מיט קנין חליפין קען מען מקנה זיין מטלטלין. איז אז מען זעהט אז זיי האבן געהייסן מאכן א קנין אגב, איז א ראיה טאקע אז דא געווען געלט, דא נישט געווען צאן, און געלט קען מען נישט מקנה זיין מיט חליפין, איז על כל פנים האמער א ראיה טאקע מען רעדט דא פון געלט, איז אז ס'איז געווען געלט קען זיין די געלט איז טאקע געלעגן אינעם טפח על טפח. זאגט אבער די גמרא אז ניין, די ראיה איז נישט קיין ראיה, די ראיה אז מען האט אים נישט גע'עצה'ט צו מאכן א קנין חליפין איז נישט קיין ראיה, פארוואס? ווייל ואלא מאי לדמי, וואס דען עסטו מיר זאגן האסט מיר געוואלט פארענטפערן אז דא רעדט זיך מיט געלט, און ביי געלט איז נישט שייך א קנין חליפין, מיט געלט פארשטייסטו עפעס יא די מעשה? דהייני, ניקנינהו ניהליה במשיכה, דהייני טאמער באמת דער איד האט געוואלט אוועקגעבן געלט פאר א צווייטן, פארוואס האט ער נישט געזאגט פאר יענעם, זיי מושך די געלט, נעם די געלט, וואס האט אויסגעפעלט דא גאנצע פאטענטן? אלא נאר וואס עסטו מיר זאגן, דליתיה למקבל מתנה. אז אוודאי ביי די מעשה איז דער מקבל מתנה נישט דארט געווען, ער האט נישט געקענט מאכן א משיכה, איז דערפאר האט מען געזוכט א צווייטע פאטענט. אבער אויב אזוי זאגט די גמרא הכי נמי, דליתיה למקבל מתנה. דהייני, אלס די זעלבע סיבה וועל איך דיר אויך זאגן, דאס איז די סיבה וואס מען האט נישט געמאכט קיין קנין חליפין, ווייל דער מקבל מתנה איז נישט דארט געווען. דהיינו וויאזוי ארבעט א קנין חליפין? קנין חליפין ארבעט אז דא א מוכר מיט א לוקח, אדער א נותן מתנה מיט א מקבל מתנה, איז דער מוכר וויל עפעס פארקויפן פארן לוקח, איז גייט דער לוקח ער נעמט זיינס א זאך לאמיר זאגן א גארטל זיינער צו א שמאטע זיינער ער געבט עס פארן מוכר, דער מוכר מאכט א קנין אינעם גארטל צו אינעם שמאטע, און מיט דעם איז ער מקנה זיין חפץ פארן לוקח. יעצט. נארמאל טאקע די מנהג איז אז די מוכר געבט צוריק דעם כלי פארן לוקח ווען מען ענדיגט די קנין, אבער ער מוז עס נישט צוריק געבן בעצם קען ער עס האלטן, און ממילא זאגט די גמרא דא אז די לוקח איז נישט דארט געווען, און נישט געווען קיין וועג צו מאכן א קנין חליפין, ווייל מיטן לוקח אליין האט מען נישט געקענט מאכן, ער איז דאך נישט דארט געווען, יעצט בעצם א צווייטער וואלט עס געקענט מאכן, א צווייטער וואלט געקענט געבן זיינס א גארטל, פארן נותן המתנה, דער נותן מתנה העט עס קונה זיין, און מיט דעם העט יענער זוכה זיין אין די מתנה פאר די אנדערע, פאר די מקבל מתנה, אבער דאס איז אויך נישט געווען דא א פאטענט, ווייל קיינער האט נישט געקענט דעם איד, דער נותן המתנה, איז קיינער האט אים נישט געוואלט אוועק געבן זיינס א גארטל, ווייל מען האט מורא געהאט אפשר וועט מען עס נישט צוריק באקומען, די מנהג איז אוודאי מען געבט עס צוריק, אבער מען מוז עס נישט צוריק געבן, און ממילא זאגט די גמרא קען זיין דאס איז די סיבה וואס חזל האבן נישט א עצה געגעבן פאר די איד צו מאכן א קנין חליפין, און די סיבה איז נישט אזוי ווי דו האסט געוואלט זאגן, ווייל דא האט זיך גערעדט פון געלט און ביי געלט ארבעט נישט א קנין חליפין, איי פרעגט די גמרא, וניזכינהו ניהליה אגב אחר, דהיינו פארוואס האט מען נישט געגעבן א בעסערע פאטענט זאגן פאר די איד אז ער זאל עס מזכה זיין פאר א צווייטן דהיינו ער זאל נעמען א מענטש וואס שטייט דארט יענער זאל עס קונה זיין פאר די מקבל מתנה און אזוי העט עס מקבל מתנה קריגן וואס האט מען אים געדארפט אן עצה געבן צו מאכן א קנין אגב זאגט די גמרא ולא סמכה דעתיה סבר שמיט ואכיל להו ער האט זיך נישט פארלאזט אויף קיינעם, דער נותן מתנה האט זיך נישט פארלאזט אויף קיינעם פון די מענטשן וואס איז געווען ארום אים, איז דערפאר האט ער נישט געוואלט מאכן אזא סארט זאך אז א צווייטער מענטש, א פרעמדער מענטש, זאל זוכה זיין אין די מתנה פאר יענעם. איי פרעגט די גמרא, ואלא מאי אין לו תקנה, דהיינו אויב אזוי שטימט נישט די לשון פון די מעשה, די לשון פון די מעשה איז אז חזל האבן געזאגט דער איד האט נישט קיין תקנה נאר קניין אגב, ס'וואלט געדארפט שטיין בעסער אוודאי דא א תקנה אז דער איד קען עס מזכה זיין דורך א צווייטן, נאר דער איד געטרויעט נישט קיינעם, איז האט ער נישט קיין ברירה, ער מוז מאכן א קנין אגב, וואס איז די לשון אין לו תקנה זאגט טאקע די גמרא הכי קאמר, למאי דלא סמכה דעתיה, אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע, דהיינו היות וואס דער איד געטרויעט נישט קיינעם, האט ער נישט קיין ברירה, און ער מוז מאכן א קנין אגב, אבער ווייטער, אונז האבן נישט קיין ראיה פון די מעשה לא לכאן ולא לכאן, ווייל ס'קען זיין אז די מעשה איז געווען מיט אמת'ע צאן און אמת'ע חביות של יין וואס זענען נישט געלעגן אינעם קרקע, אדער ס'קען זיין אז ס'רעדט זיך פון געלט וואס איז יא געלעגן אינעם קרקע, איז האבן מיר ווייטער נישט קיין ראיה וואס איז די דין צו די מטלטלין דארף ליגן אינעם קרקע צו נישט, איז תא שמע פרובירט די גמרא א ראיה ברענגען פון א משנה אין מעשר שני, די משנה זאגט דארט, מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, ס'געווען א מעשה רבן גמליאל מיט זקנים זענען געווען אויף א שיף, און רבן גמליאל האט זיך דערמאנט אז ער האט אינדערהיים תבואה וואס ער האט נאכנישט געמעשרט, און ער האט מורא געהאט אפשר איינער פון זיין משפחה העט עסן פון די תבואה און נישט געמעשרטערהייט איז דאך טבל, איז וואס האט ער געטון ער איז דאך נישט געווען אינדערהיים, און וואס האט ער געטון איז אמר להם רבן גמליאל לזקנים האט רבן גמליאל געזאגט דארט פאר די זקנים אזוי עישור שאני עתיד למוד ווען איך קום אהיים וועל איך מפריש זיין מעשר איז די מעשר וואס איך גיי מפריש זיין ווען איך קום אהיים נתון לו ליהושע בין איך שוין מקנה פאר יהושע רש"י זאגט יהושע דאס איז רבי יהושע בן חנניה וואס איז געווען א לוי איז איך געב עס אוועק פאר רבי יהושע בן חנניה יעצט ס'איז דאך מטלטלין וויאזוי גייט ער עס מקנה זיין איז זאגט ער ומקומו מושכר לו איך פארדינג דעם שטח וואס אויף די שטח ליגט די מעשר ראשון פארדינג איך פאר רבי יהושע בן חנניה, רבי יהושע בן חנניה איז אויך דארט געווען, ער האט באצאלט געלט אויף דעם, און ער האט אים פארדינגען דעם שטח, און מיט דעם האט ער אים עס מקנה געווען מיט א קנין אגב. יעצט דאס איז מעשר ראשון, חוץ פון דעם האט ער אויך געוואלט מעשר'ן מעשר עני, עס איז געווען א יאר וואס מ'האט געדארפט מעשר'ן מעשר עני, האט ער געזאגט ועישור אחר שאני עתיד למוד, א צווייטע מעשר וואס איך וויל אפמעשר'ן איז מעשר עני, איז נתון לו לעקיבא בן יוסף, כדי שיזכה בו לעניים, געב איך פאר עקיבא בן יוסף, וואס איז געווען א גבאי צדקה, ער זאל עס מזכה זיין פאר אנדערע עניים, און ער האט אויך געזאגט, ומקומו מושכר לו, די שטח וואס די מעשר ליגט אויף דעם, פארדינג איך יעצט פאר די עקיבא בן יוסף, און אזוי איז זיין א קנין אגב, האבן ביידע זוכה געווען, ער האט זוכה געווען די מעשר ראשון, ער האט זוכה געווען די מעשר עני, און אזוי קען מען עסן יעצט פון די תבואה. אבער על כל פנים, זעהט מען לכאורה דא שמע מינה, בעינן צבורים בה, זעהט מען לכאורה דא אז די מעשר האט געדארפט ליגן אינעם שטח וואס ער האט פארדינגען, זעהט מען לכאורה אז די איינציגסטע וועג וואס קנין אגב ארבעט איז טאמער די מטלטלין ליגט אינעם קרקע, זאגט די גמרא ניין, שאני התם כי היכי דלא ליטרחינהו, דהיינו עס קען אוודאי זיין אז עס מוז נישט ליגן אויפן שטח, די מטלטלין קען ליגן אין א צווייטע שטח, די סיבה פארוואס ר' גמליאל האט געוואלט אוועקגעבן און פארדינגען דווקא די שטח וואס די מעשרות זענען געלעגן אין דעם שטח איז ווייל ער האט נישט געוואלט אז ווען מען קומט אהיים זאלן זיך יאגן די רבי יהושע בן חנניה און רבי עקיבא בן יוסף זאלן זיך יאגן אפנעמען זייער מעשרות ווייל אז זייער מעשרות ליגן נישט אויף זייערע אייגענע שטחים דארפן זיי זיך יאגן עס אוועקנעמען פון דארט און רבי גמליאל האט נישט געוואלט זאלן זיך יאגן האט ער געזאגט ווייסט וואס די שטח איז ענקערס איז אז די שטח איז זייערס דארפן זיי זיך נישט יאגן ווען זיי וועלן קומען קענען זיי עס גיין אפנעמען אבער ווייטער פון דא איז נישט קיין ראיה.